כ'האב געוואלט זאגן פאר סאטמאר, יו נאו, איך האב מיך אויך געלערנט תכסיסי מלחמה אין סענדז סטריט, סאו וואט גאוס פאר יו גאוס פאר מי, אז עטס זעטס געקומען האטס אנגערייצט דא די אלע יוגענט פון קעמפ, איז געקומען א אומפאראנטווארטליכע חיה, יצחק שטערן, א חזר א מניוול אויכעט. ער רעדט מיט בחורים רחמנא לצלן, איז ער געגאנגען אנגערייצט אלע יוגנט זאלן קומען אין פראנט פון מיין הויז, מען זאל שפייען און מען זאל שרייען, כ'האב גענומען די זעלבע זאך צו ענק, כ'האב גענומען די גאן, כ'האב עס אויסגעדרייט צו ענק, כ'האב אנגעהויבן צו רעדן צו די בחורים אז אזוי ווי מיט די טאטעס איז שווער צו האנדלען ווייל זיי קערן נישט פאר זייערע קינדער, זיי קערן מער פאר דעם אז זאלן געהערן אין געזעלשאפט ווי זיי קערן פאר זייערע קינדער, וואס דאס איז א שעים, האב איך זיי אנגעהויבן צו זאגן קינדערלעך, סטארט טו פייט יור און בעטל, אז איינער טאטשט דיך נעם דיך שרייען חזר, אז ער רירט דיך אן ווי מען טאר נישט, צו קוועטשען זיינע ביצים, די צוויי טעסטיקלס זאלסטו אזא קוועטש טאן אז ער זאל צאמפאלן, שוין געווען עטליכע וואס זענען צאמגעפאלן, מען האט מיר געזאגט, יור עלאוד טו דיפענד יורסעלף. דאס הייסט נישט אז איך לערן דיך אויס וויילענס, און אז ער שטיפט דיר אריין זיין ערווה ביי דיר אין פיסק זאלסטו עס אים אפבייסן, די בעסטע וואס קען דיר געלונגען איז אז וועסטו אים דורכלעכערן די פייפ פון ווי עס קומט ארויס די זרע אויכעט ער וועט בלייבן א כרות שפכה פאר א לעבן, מען טאר זיך נישט לאזן, ס'א מין הפקר וועלט איז דאס, עניוועי, כ'האב הנאה עטס האטס מיך געהערט. כ'האב נישט געוויסט עטס הערטס, באמת האב איך געמיינט ס'רל האגער האט מיר געזאגט אז נאר זעכציג מענטשן הערן מיך, ער האט מיר קיינמאל נישט געזאגט וויפיל בחורים ס'הערן מיך און וויפיל תלמוד תורה קינדער ס'הערן מיך, עניוועי, איז דא דא יעצט צוויי מעשות וואס איך וויל מיט ענק רעדן, ס'איז זייער וויכטיג ס'קען נישט ווארטן ביז נעקסטע וואך. די ערשטע מעשה איז אז ס'איז דא איינער וואס ער איז די מנהל פון וועבערלי, ער האט בערך פערצן פערצן האלב יעריגע בחורים, און ס'איז אויך דארט דא א מנהל וואס ער הייסט אשכנזי, בקיצור, דארטן איז דא א בחור, א חזר, א ממש אנבעליוועבל, ער קען צוגיין צו בחורים און טון וואס מען טאר נישט, זעט אויס אים האט מען שוין מאלעסטעט אין מקווה, אדער איז זיין טאטע א חזר. יעצט, זיין טאטע האט זייער אסאך געלט, וואס דאס האט מיט אונז גארנישט, אונז האמיר נישט מיט זיין געלט גארנישט, ווייל אונז צוטיילן זיך נישט דערמיט. און די בחורים זענען זייער פעד אפ פון דעם בחור וואס ער גייט ארום טאטשן בחורים, יעצט דעם נאמען פונעם בחור דארף איך נישט זאגן ווייל יעצט אלע ווייסט ווער דאס איז, און סתם אים צו פארשעמען א פערצן יעריגן בחור דאס איז נישט מיין מטרה, נאר איך האלט מ'טאר אים נישט האלטן אין די תלמוד תורה צו אין די ישיבה קטנה, און נישט ווייל כ'האב מורא פאר זיין טאטנס געלט ווייל איך האב מיט זיין טאטנס געלט גאר ווייניג אריינגעלייגט. איז למעשה איז געווען אפגעשמועסט די בחורים צווישן זיך אז מען גייט ווען ער קומט אריין אין די ישיבה קטנה, אדער זיי האבן געהאט אפגעשמועסט ווען זיי טרעפן אים דארטן ווי ער דאווענט אין בית מדרש פון יאקאבאוויטש דארטן ביי די ענד אוו לי עוועניו, איז ווען ער קומט אריין גייען זיי שרייען חזר מניוול שייגעץ ארויס, איז די קאנאנען האבן זיך אויסגעדרייט, אמאל האט מען געשאסן אויף בעלז און אויף אלע אנדערע חסידות'ער איבער די וועלט. נאכדעם איז געקומען ס'האט מען צווישן זיך אים צו צודרייט די קאנאן און מען האט זיך געשאסן איינער דעם צווייטן און מען האט זיך צו צוהארגעט. דאס זעלבע אויכעט, איך האב גענוצט די זעלבע טעקנאלעדזשי, איך גיי מיך נישט שלאגן מיט ענק, איך קען נישט, איך בין איינער און עטס זענטס א רבים, איך'ל נעמען ענקערע קינדער און זיי מסביר זיין וואס פאר אן עוולה מען טוט מיט ענק, אז מען לאזט דאך אזא איינעם זיך דרייען, עטס וועט שוין נעמען קער, איך ברויך שוין נישט טון גארנישט. הא, עפעס איין גרויסער רב קאלט מיך אפ און פרעגט מיך איר האט א שייכות מיט דעם גאנצן טעיפ וואס איז יעצט ארויסגעקומען קעגן משה הערש קליין? זאג איך אים דו טיפש דו, ווען איך האב א שייכות דערמיט איז מיין ארבעט גארנישט ווערד, איך האב נישט קיין שום שייכות, די קינדער דארפן זיך אליינס שלאגן און די בעלי בתים דארפן זיך שלאגן. דא איז דא מענטשן וואס ס'טוט זיי וויי מען לאזט דעם משה הערש קליין זיצן דארטן אין תלמוד תורה, כ'וויל ענק זאגן דעם אמת, ביי אונז איז דא עפעס א גאנצע קאנטראווערשל אישו, ס'איז דא איינער, ער הייסט לאנדא, ער איז דער לאנדא, כ'וויל אפילו נישט זאגן זיין ערשטן נאמען נאר אמאל איז ער נאכגעלאפן פאר זיין שניר, אמאל פלעגט ער נאכלויפן פאר אשת איש'ס אין די גאס, יעצט האט זיך עס שוין בארואיגט, די תאווה איז שוין אביסל געווארן שוואכער, קומט ער לעצטנס דאווענען דארטן וואו איך דאוון. קומט ער דארט דאווענען, און ער האלט האלט אין מסביר זיין ער וויל אפקויפן די שול ער וויל אפקויפן עס איז נישט צום פארקויפן און אפילו ווען יא וויל מען עס דיר נישט פארקויפן ער האט א בילדינג אויף די נארט ער וועט עס אונז געבן אומזינסט פאר א ניינדי ניין יער ליז ווער וויל האנדלען מיט ענק זיך גענומען ליינען ביי מנחה מען האט אים ארויסגעשטעלט א מענטש מען האט אים ארויסגעווארפן פון יעדע שול פון שטאט קומט ער דארט און רעדט און פלאפעלט ביים דאווענען איך האב געזאגט פאר די הנהלה פונעם שול איך וועל אוועקגיין דאווענען מיט אזויפיל געשמועסעך. ס'קומט צו דעם שבת קומט ער מיט א יונגערען ברודער און ער קומט מיט נאך עפעס א סאטמאר יונגערמאן זעהט אויס זעהט אויס צו זיין אן ערנסטער יונגערמאן און זיי האבן בכלל נישט געדאווענט זענען געשטאנען אין א פאליש צימער און באטראכט און דעם בילדינג מיט יענס און וויפיל דער צימער איז גרויס און יענער צו שלש סעודות זענען זיי געקומען מיט צוואנציג מענטשן אבער אזוי, ווייסטו געמאכט אזא רעש ביי אונז איז נישט דא קיין רעש ווייל קיינער מאכט נישט קיין גרידער די אלטע אידן מאכן נישט קיין גרידער און די די פאר וואס זיי קומען פון די האום פון פסח תקווה, די זיצן זייער שטיל רואיג, זיי זאגן זיך זייערע זאכן, זיי זינגען זייערע זאכן, ס'איז ממש געווען א דיזעסטער וואס דא גייט פאר, איך האב זיי געזאגט אייל וואלק אאוט, עניוועי, למעשה איז געווען איינער פון די וואס זענען געקומען, איך קען אים נישט, כ'האב אים קיינמאל נישט געזען, און ווען פארצייל איך די מעשה, קומט ער צו און ער זאגט מיר א גוט שבת, זאג איך אים צוריק א גוט שבת, פארוואס נישט? איך הייס דאך למעשה דער רב אין שול, איך לערן דארט פאר יעדן טאג א שיעור און איך לערן שבת זאג איך תורה פאר מוסף, עניוועי, קומט ער צו און ער זאגט מיר וויאזוי ער הייסט, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל איך וויל דאך נישט מאכן א פגם משפחה, זאגט ער מיר אז מיין טאטע הייסט אזוי און מיין זיידע הייסט משה הערש קליין. פרעג איך אים ביסט זיכער ער הייסט אזוי? זאגט ער יא. פרעגט ער מיך פארוואס פרעגסטע? זאג איך ווייל אויף מיין האטליין אויף די טעלעפאן שוין אריין קומען בחורים ער הייסט נישט משה הערש און ער הייסט נישט נאר אהער נאר אהין יעדער זאגט מיר אזיאטישער ממזר רשע דאס וועגן זאגט ער ניין ניין ניין ניין ער הייסט משה הערש ער איז מיין זיידע און אזוי האט ער זיך אויפגעפירט צו אלע אייניקלעך און אונז האבן זיך געעקלט פון אים.

קאך, דו האסט נישט קיין השגה האבן זיי אפגעשמועסט, זיי גייען אים באפאלן מיט קולות. בקיצור, איינער פון די הנהלה איז עס געוואויר געווארן, וואס ס'איז דאך אלץ דא אזעלכע חברה דתן ואבירם'ניקעס, און מ'האט מחליט געווען מ'גייט אים נישט מאכן דעם בזיון, ווייל ס'איז דארטן דא אונטן איז דארטן דא דריי גרויסע צימערן, און מ'האט נישט געוואלט וואס די הנהלה רעדט מיט זיין טאטן אז מען זאל הערן, האט מען צוגעשפארט ביידע צימערן פון ביידע זייטן און אינמיטן איז געבליבן א צימער און דארט האט מען אריינגערופן דעם בחור מיט זיין טאטן און מען האט מיט אים גערעדט גערעדט א האלבע שעה, אויפן וועג ארויס פרעגן אלע בחורים וואס האבן זיי געוואלט פון דיר? האט ער געזאגט אוף, מען האט מיך געוואלט ארויסווארפן נאר מיין טאטע האט ערלעדיגט אז מען זאל מיך לאזן ווייטער דא זיין, שוין יעצט אלע בחורים ווייסן וויאזוי ערלעדיגט מען דאס נאר מיט געלט, פארוואס? זייער פשוט. פאר פורים, א וואך פאר פורים איז געווען איינער וואס האט געהאט אזא זאך, איך ווייס נישט ווי אזוי ס'הייסט פונקטליך, מען קראצט עס און ס'געט אזא מאך אזא אזא פאו פאו, און די קינדער ווארפן דאס פאר פורים, געווען א בחור האט עס געהאט און מען האט אים ארויסגעווארפן אויף פיר טאג בזי בזיונות, מען האט אים ארויסגעווארפן, צו מען האט יא געווארנט צו נישט, דאס די אלע זאכן איז שוין יעצט נישט וויכטיג, מען האט דעם בחור ארויסגעווארפן, שרייען יעצט אלע בחורים פארוואס יענעם ארעמען בחור וואס זיין טאטע האט נישט קיין געלט צו באצאלן האסט אים ארויסגעווארפן? און דער בחור וואס אטאקירט יעדן טאג אטאקירט ער בחורים, קען בלייבן יאבאבאבאביי באבאביי ביי? ס'איז א שווערע רמב"ם, רבותי. בחורים זענען היינט אויפגעקלערט, זענען אלץ געווען אויפגעקלערט. כ'געדענק זיי פלעגן זאגן, זאלסט נישט אריינגיין צו יענעם מלמד, יענער איז א טאטשער. זיי האבן געהאט אפילו א נאמען. נאר זיי האבן געהאלטן אז מ'טאר פון דעם נישט רעדן ווייל ס'איז מנוולות. און איך האב זיי געזאגט, ניין, דאס איז קדושים תהיו כי קדוש אני השם. פון דעם מוז מען רעדן און מען דארף רעדן, מען טאר זיך נישט לאזן שרייען יעצט די בחורים ווייל זיין טאטע האט אפאר טאלער און ער קען באצאלן פאר די הנהלה פאר דעם מעג ער טון וואס ער וויל, אוי דאס איז שוין ביטער דער מצב, די בחורים זענען שוין אויפגערייצט. יעצט, די בחורים האבן זיך מיישב געווען, קודם כל גייען זיי מיט אים נישט האבן גארנישט, און דער בחור פילט עס, גייט ער צו די הנהלה, קיינער וויל נישט רעדן צו אים, יעדער ווי מען זאגט איז אים מרחק, האבן זיי געזאגט יעצט א דרשה אז ווער ס'וועט דעם בחור מרחק זיין וועט מען גאר ארויסווארפן, איר הערט? מעשה סדום! דאס איז אן אלט סאקמער אזיאטישער מארמאראשער וועג, היינט גייט עס נישט ארבעטן ווייל די בחורים ווייסן שוין זיי מוזן פראטעקטן זייער אינטערעסט, זענען אין א דזשאנגל, סאו יעצט האט דער בחור גרויסע צרות. עד כדי כך אז איינער זאגט מיר אז נאכדעם וואס מ'האט אים שוין צוריק גענומען, ס'האט זיך די גאנצע זאך געשפילט די פאר טעג, האט ער שוין געוואלט אטאקירן א בחור אין בית הכסא. יעצט דער בחור זאגט ער נעמט נישט הונדערט פראצענט אחריות, מ'האט נאר אזוי גערעדט, איך קען דאך די מעשה, דער בחור האט זיך דערשראקן, מ'וועט כאפן ווער ס'זאגט אויס גייט מען זיי דאך ארויסווארפן, מ'וועט נישט ארויסווארפן דעם חזיר, מ'וועט ארויסווארפן דעם בחור, זיי זענען מורא'דיג דערשראקן, זאגן זיי מיר דו ווייסט נישט וואס דא גייט פאר, וואסערע סדום דא טוט זיך, אבער האב איך זיי געזאגט, קינדערלעך, דאס אליינס אז עטס כאפט שוין וואס מען טוט מיט ענק, דאס איז שוין א געווינענע מלחמה. דאס איז א געווינענע מלחמה אז עטס ווייסט מען טאר נישט טאטשן איין בחור דעם צווייטן. דער איז נאו וועי אז מען האט עס געמעגט צולאזן. די מלמדים און די מחנכים האבן נאר נישט געקענט רעדן דערפון, ווייל ווען נישט וואלט מען זיך געזאגט, העי, נעכטן האסטו דאך מיך געטאטשט, פארוואס טאר דער בחור היינט מיך נישט טאטשן ווען דו האסט דאך מיך נעכטן געטאטשט? איז במילא האט זיך עס אביסל געטוישט. הו, ס'איז א מחיה. יעצט, דעם איד, דער וואס האט דעם זון דעם חזיר, וויל איך אים זאגן זייער קלאר. דו האסט קיין שום רעכט נישט צו האלטן דיין זון דעם חזיר אן א דעם וואס מען געט אים נישט קיין העלפ, ער מוז גיין פאר סייקייעטרי פאר העלפ, ס'איז דא א איד וואס ער האט געבויעט פאר א רעבין א בית מדרש מיט א גאנצן הויף, אלעס האט ער פאר אים געבויעט, און ער האט אן אייניקל א חזיר וואס די ישיבה וואס זיין שווער האט געבויעט האט ער אפגע'חזר'ט א האלבע ישיבה, מ'האט זיך אויף אים פארלייגט, און מען האט אים געזאגט אז טאמער גייט ער נישט פאר העלפ לייגט מען אים אין דזשעיל, גייט ער דארט אין ארץ ישראל איז דא די שיטה אז זיי געבן נידעלס, זיי געבן אזאלעכע נידעלס, און למעשה גייט ער יעדע וואך און ער מוז ברענגען א צעטל, און איין וואך וואס טאמער ברענגט ער נישט א צעטל אז ער האט גענומען דעם נידעל זעצט מען אים איין, ער האט געדארפט ערגעץ פארן, געדארפט פארן אויף אנדערע פלעצער, איבעראל האט ער געמוזט אריין שיקן א בריוו אז ער האט גענומען די וואך די נידעל. וועט אים גארנישט העלפן, און די זעלבע דארף מען דא אויך טון, ביי אונז אין אמעריקע איז אזוי נישט איינגעפירט דעם ענין פון נידלס, אבער ס'איז דא סייקייעטרי און ס'איז דא פילס וואס א סייקייטריסט געט, נישט דער צודרייטער פון משמרת הצניעות, די ליטווישע בהמה, יוסף דוד קרויס, איינער קאלט מיך אפ אז זיין ווייב איז א נערוון קראנקע פרוי, איך זאל אים שוין אפלאזן יעדעס מאל כ'האב אים אויפן האטליין כאפט זי א נערוון בראך און זי דארף נעמען פילן, סאו איך וויל דיך עפעס פרעגן, דו ווייסט מיך האט באיאן אריינגעלאזט אויף אפאר וואכן דאווענען, נישט אויף לאנג, נאכדעם איז געווען דארטן אפאר שקצים, באיאן האט די זעלבע שקצים ווי יעדער איינער, זענען דאך נישט קיין גרעסערע צדיקים, יענער האט אפאר שקצים, איינער איז אפילו א עוסק אין חבד, ער לערנט טיף חבד לערנט ער, געוואלט וויסן צו ר' מרדכי שלמה האט אויך געלערנט חבד, און צו ר' מרדכי שלמה האט ארויסגעווארפן א מענטש פון שול, און ער קאלט מיך אן, דאס ווי דא רעדט דער שמש, און נאך פיר יונגעלייט, יעדער איידענטיפייט זיך, זיי האבן געזאגט אונז וויל מיר נישט זאלסט מער קומען דאווענען צו אונז, ס'איז ביי אונז נישט קיין. כבוד זאלסט קומען דאווענען. האב איך געזאגט מיר נישט קיין כבוד צו גיין צו ענק אויך נישט. איך האב פיקטשערס וואס כ'האב געזעהן ביי די וואסנערס ווי דער באיאנער רבי האט אראפגעוואקט די אייל האנט מיט האנט מיט די כלה, הערסט? ער איז שוין באיאנער רבי און ער האט זיך אנגעכאפט אויף מאכער. ס'איז דא די פיקטשערס, א באקאנטע פיקטשער. איך האב עס געזעהן ביי די וואסנערס. סא מיר איז אויך נישט דער גרויסער כבוד. דער באיאנער רבי האט געהאט א עלטערן ברודער וואס איז געווען א דורך. פֿוילטער יונג, מ'האָט אים גענומען צו זײַן רבי, און נאָך צוויי חדשים האָט ער אָנגעהויבן צו רעדן, אַז מע דאַרף גיין דאָ און דאָרט מיטן כּנסת, מיט בלע-בלע-בלע, האָבן זיי אים גראָד אָבער אויסגעוואָרפֿן. און ס'איז אויך נאָך נישט באָיאַן נאָך דאָס בעסטע פּלאַץ וואָס ס'איז דאָ, סאָ, בעצם, מיר איז אויך נישט געווען אַ כּבֿוד צו דאַוונען באָיאַן, כ'האָב עס נאָר גענוצט, ווײַל כ'האָב נישט געהאַט ערגעץ אַנדערש, און כ'האָב צוגעהאָלפֿן, ווען דער באָיאַנער רבי האָט זיך געוואַקלט, יאָ ווערן רבי, נישט, כ'האָב געאַרבעט פֿאַר די ווײַסן, אונדז האָב מיר אים אַרײַנגענומען צום טאָשער רבין, און טאָשער רבי האָט אים געמוטשעט, ער זאָל יאָ ווערן. האָב איך געהאַלטן, אויף אַזוי פֿיל קומט זיך מיר הכּרת-הטובֿ. ראדער דען דעט וואס מיר ביי מיר א כבוד צו מיר ביי ענק מער ווי ביי אן אנדערן ביאנער רבי שטערט נישט צו טשיילד פראטעקשען און איז במילא לייג איך אים נישט אויפן האטליין אבער אלץ א רבי? נע נאך ווייט דערפון באט ס'איז נישט וויכטיג איז געקומען דער ביאנער האט מיך געלאזט אפאר וואכן דארט דאווענען איז געקומען דער יוסף דוד קרויס איך האב נישט געוואוסט ווייל נאך מנחה פלעג איך אוועק גיין ווייל דארט ווי ס'איז דא אן עולם ביי שעלשידעס מען רעדט האב איך נישט געוואלט זיין די סענטער אוו עטרעקשען בין איך אוועק געגאנגען אייביג פאר א וואק פשוט א וואק. איז ער געקומען איינמאל, ער האט געוואלט שרייען אין ביאן, ער האט מיך געוואלט דארטן טרעפן און שרייען, סא כ'וויל דיך פרעגן, ווען די ווינט האט געבלאזן ענקער וועג, האט ער זיך גערעכנט אז איך האב אפילו נישט ווי צו זאגן א תפילה שבת? איך האב ענק אלע אין בוידעם, אויב זי איז א נערוון קראנקע און זי הערט אויס דעם האטליין זאל זי וויסן מען וועט אויפפיקן איר מאן זייער בקרוב, ער האט געגעבן מעדיקעישאנס און ער האט געגעבן העלט פוד פאר בחורים, פאר טינעידזשערס, אונז האמער אפילו די פילס, אונז האמער אלעס. עניוועי, סאו איך וויל נישט הערן קיין קאמפלעינס וואס זיין ווייב איז קראנק, זי קראנק? זאל זי גיין פאר טערעפי, זאל זי נעמען בעסערע מעדיקעישאנס, זי האט א מאן א משוגענעם, האט זיך איינגערעדט, הע הע, ער קומט דא אהער פון, איך ווייס נישט ווי סאטמאר האט אים אויפגעפיקט, זיך איינגערעדט ער איז א דאקטער, דאס איז דאך אונזער פעלער, אן אמת'ן דאקטער טאר מען נישט אריינלאזן ווייל ער האט שטודירט, מוז מען נעמען נחמיה וועבערמאן וואס האט נישט שטודירט און ער איז א דאקטער אומשטודירט. און אזא פנים האט עס. און ווער ווייסט וויפיל נאך זיי האבן אזוי אפגערעיפט אונזערע קינדער. צוביסלעך קומט ארויס אז פיפאש, דער וואס איז געווען דער קעכער האט אויך גערעיפט יונגלעך און מיידלעך. ס'איז דא היינט וויקטעמס. און זיי שרייען אז ער האט זיי געטון כל דבר אסור. און ס'איז דא א גירסא אז זיי האבן אים געהארגעט אויכעט און וועגן דעם מאכן זיי א שווייג דערפון. ווייל די בחורים האבן זיך צוזאמגענומען און זיי האבן געזאגט עד כאן, דו האסט אונז אפגערעיפט, וועיר גאנא געט איוון וויט יו. זיי האבן אים אפגעווארט, אריינגענומען אין א קאר, אנגעהאקט די ביינער, ער איז אראפגעפאלן, ער האט געכאפט א סטראוק און ער האט אפגעפייגערט. שטייסט? דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען. מען טאר נישט גיין שטודירן? און צו האבן דאקטוירים אומשטודירט, זאגסט ס'קומט די רוח הקודש, אזוי ווי ביי יוסף הצדיק איז געקומען א מלאך און האט אים אויסגעלערנט אלע זיבעציג שפראכן. בהמות וואס איר זענט. ווען דער רבי האט געזאגט אז ער האט א פראבלעם מיט דראגס אין זיין ישיבה אין תשכ"ח האט ער גערופן ראני גרינוואלד, א שטודירטער מענטש, דאך נעמט מען א נישט שטודירט מענטש? כ'געדענק אמאל. מען האט געברענגט עפעס א גוי ער זאל פאררעכטן די מקווה צו גיסן די מקווה אין פאפא קעמפ, דער רובינשטיין האט אים געברענגט דער וואס האט געהאט דעם מואווינג, און דער גוי נעמט זיך קריגן מיטן פאפא רב, ניין מען דארף אזוי מאכן אזוי און אזוי און אזוי, דער פאפא רב איז געווארן סיק און טייערד פון אים, זאגט ער פאר דעם רובינשטיין, לייביש רובינשטיין האט ער געהייסן, זאגט ער אים, לייביש דו האסט מיר געברענגט א גוי וואס ער קען הלכות מקוואות, ברענג כאטש א איד וואס ער קען, הא הא הא דער גוי קען בעסער פון פאפא רב, עניוועי דאס איז וואס דא גייט פאר. אונז נעמען מענטשן וואס האבן קיינמאל נישט געלערנט און ווערן סייקיאטריסט סייקיאלעדזשיסט א שעים אן אס. סאו אונז האמיר נאר איין עצה, אנצורייצן די יוגנט דעט נאבאדי איז אלאוד טו טאטש יו און זיי נישט אפרעיד זאלסט קומען ארויס און שרייען. סאו יעצט דארף מען נעמען דאס קינד און מען דארף אים טראגן פאר געהעריגע סייקיאטרי פאר העלפ איך ווייס נישט וואס די מעטאד איז אום זיין צו אזא בחור אבער ער שעמט זיך נישט צו גיין צו א בחור ער כאפט אים אן ביי די ערוה נעמט זיך מיט אים שפילן און דער בחור לויפט אוועק פון אים און אים לאזט מען און די הנהלה זאגט אז ווער ס'וועט נישט זיין זיין חבר גייט מען אים נעמען הער און מ'גייט אים גאר ארויסווארפן. קינדער טייערע און בחורים, אויף ענק ליגט די גאנצע קדושה וטהרה פון כלל ישראל, און עטס זאלטס וויסן עטס זענטס ריינע בחורים מיט א ריינע שיטה און אונז האמיר געהאט א ריינעם הייליגן רבי'ן וואס האט אונז געלערנט דעם אמת, נישט פארכאפט אין כפירה מיט אלעם, און עטס זאלטס ענק נישט לאזן פון די הנהלה, עטס זאלטס נישט זיין דעם בחור'ס חבר ביז דער בחור גייט נישט פאר העלפ. און עטס זאלטס נישט האבן מיטן צוטוהן, זאלטס ענק האלטן ווייט פון אים, און עטס זאלטס טוהן די זעלבע וואס סאטמאר טוט, דאס אלטע רשעות, די אזיאטישע רשעות, אז נחום ראזנבערג גייט אין די גאס זאל מען נאכשרייען שייגעץ חזיר און, שרייטס אים נאך, אבער איין זאך, נישט איינער אליין, ווייל אז איינער וועט שרייען, וועט מען דיך ארויסווארפן, יעדער אינאיינעם, זאל מען אלע ארויסווארפן, ווי'ר אלל רעדי טו גאו, דעטס איט. האטס נישט קיין מורא ס'איז נישט דא קיין הנהלה זיי קענען נישט זיין שטרענג ווייל עט די ענד אוו די דעי גייט אריין קומען די גאווערמענט אויכעט וואטשן צי ווייל דאס אלעס וואס איך דערצייל ענק דא און וואס עטס דערציילטס מיר דאס גייט צו צו די גאווערמענט אויך ווייל איך פייט בכלל אז מ'מוז ארויס נעמען די גאנצע זאך פון די דיסטריקט אטוירניס אפיס און זיי הייבן אן צו זעהן די מעשה איז שוין ביי זיי. מיט די נעמען, מיט די נעמען פונעם בחור, מיט אלעם, און אז עטס ווילטס, שטעלטס ענק אויפן קאפ, ביקאוז איטס גאוינג פורדער, די וואר איז אן, און די זעלבע זאג איך פאר די עלטערע בחורים, קיינער טאר דיך נישט טאטשן, ס'נישט דא קיין שום היתר אין די וועלט, זאלסט דיך נישט לאזן, זאלסט נישט מורא האבן צו שרייען, אליין זאלסטו נישט שרייען ווייל מ'וועט נאך זאגן דו ביסט דער חזיר, גענג אפ אן דעם, נעם זיך צאם אפאר בחורים וואס מ'האט געטאטשט, אדער א בחור וואס האט געזען אז מ'טאטשט, און זאלסט שרייען אלע אינאיינעם. פרט נאך יעצט קומט זומער ס'עט זיין אין וואלד מ'עט ארויס גיין און די מלמדים פלעגן לערנען מיט די קינדער פרייוועט כ'האב נישט פארשטאנען גמרא האט ער אים געלערנט סעקס אינדרויסן אין וואלד שעים אן יו אלל און איך בעט די עלטערן זאלן פארלאנגען פון די הנהלה אז ביז ווילאנג ס'וועט נישט זיין אין די קעמפס דארט ווי מען לערנט אין די וואלד א ווידעא וואס מען קען קאנטראלן די חדר זאל זאגן מיין זון גייט אין קיין וואלד נישט לערנען נאר אינעווענדיג אין בית מדרש אזעלכע רוצחים קומט אן דא אזא דוד א דוד ראזענבערג א משפחה פון נואפים פון קאפ ביז פיס און אים קומט נאך דערווייל ער האט נישט קיין קינדער ווייל ער האט געשטופט אין בחורים אין אחור ער ווייסט נישט אז מען דארף וואוינען מיט א ווייב חזירים וואס זיי זענען. און נאכדעם האט ער דא, האט ער דא, ווי עי מאוס האט ער דא דא די די זיידע זייערע, די זיידע און די טאטע זייערע האט ווי עי מאוס, און שרייט אין פראנט פונעם באס און שרייט ער צו מיר, דו מנוול, דו מנוול, דו ווייסט איך קען אפשפארן די ווי עי מאוס, איך געב עס ארויף אויפן אינטערנעט וואסערע א חזיר דיין טאטע מיטן פעטער מיט די אלע זענען, העסטו נישט האבן קיין ווי עי מאוס, העסטו האבן אין בית החיים דעם ווי עי מאוס. די נייע סאקמערע משוגעים, דער עולם האט שוין לאנג אויפגעהערט צו שרייען נאר זיי וואוינען נאך אין קרית יואל, היי קומען זיי אריין שרייען זיי איצט אזויפיל שרייען ביז איך וועל דיר ווייזן וואס כ'וועל מאכן מיט דיין ווי עי מאוס, כ'וועל עס ארויפשטעלן אז עטס זענטס די וואס עטס ווילטס נישט ס'זאל זיין טשיילד סעיפטי. דאס איז די חברה האבן נישט געכאפט אז מ'קען זיי די זעלבע צוריק טוהן און למעשה זעמער אונז היינט פראנט ראנערס ווייל עווריבאדי נאוס וואט ווענט אן, נישט דא איין יונגל אין חדר וואס קען זאגן זכיתי לבי איך בין א קלין גיי מ'האט מיך נישט געפעצלט און געשטופט אין אחור. און געשטופט אין פיסק און אין די מקווה מיך מסדר געווען, נאובאדי קען סעי דיס, און ברוך השם אז יעדער רעדט. און יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, ס'קאלט מיך אפ א אינגערמאן, ער איז א וויזשניצער, לאזט מיר איבער זיין טעלעפאן, קענסט מיך צוריק קאלן, אלעס, ער האט נישט קיין שום פראבלעם, ער זאגט, דו ווייסט וואסערא בתי זונות גאנץ גיבערס איז, ער זאגט ווען ר' מאטעלע זאל וויסן שפארט ער עס צו, אמאל האט איין בחור געטאטשט א צווייטן, איז ער געלאפן צום סאטמאר רב, העי איך שפאר צו די ישיבה, האט אים סאטמאר רב געזאגט ניין לערן. יעצט דער ר' מאטעל איז געווען א פארט טיים ראש ישיבה, א פארט טיים רעבע, ער איז געווען ביזי מיט זיין ריעל עסטעיט פול פארס, ער איז געווען ביזי צו נעמען קויפן לאנד און אנצוזאגן די גאווערמענט אז ער בויעט ביליגע הייזער, נו נעמט ער די טייערסטע רענט, ער איז געווען דא, ער איז א מארמאראשער פאוער, און ער איז געווען דא צו נעמען ארויס דאס געלט פון די מארמאראשע פאוערן און אריינלייגן צו די האגער פעמילי. און ער האט מצליח געווען, זייער פיין, איך האב נישט קיין טענה, ער האט גוט געטון, וואס דארף די מארמארישער פאוער האבן דאס געלט זאל ער עס האבן, אבער ער האט זיך נישט אפגעגעבן מיט חינוך, ער ווייסט נישט וואס דאס הייסט חינוך, ער איז אליין נישט געווארן מחונך, ער איז אזא צעווילדעוועטער יונג געווען, געלאפן פון פאפא אויף סאטמאר אין ישיבה, כ'וואלט נישט געוואלט זאגן אז מיין לבי אומר לי אז ער איז געווען מאלעסטעט אין פאפא און אין סאטמאר, ער איז איבעראל אוועקגעלאפן. צוריק געגאנגען אויף גרויסווארדיין, דארט נישט געווען ווער עס זאל אים מאלעסטן, און דער מארעמארישער פאוער האט אויפגעשטעלט א ישיבה אין גיבערס, ער האט אלץ געזאגט דא קען איך נישט מאכן די ישיבה ס'פארן צופיל קארס, פערד דו, אז ס'פארט צופיל קארס איז דאך דאס גוט, ווייל דעמאלטס אויב מען טוט איינעם מאלעסטן זעהט עס יעדער, איז ארויסגענומען אין וואלד, זאגט מיר דער בחור ער איז שוין היינט אינגערמאן, זאגט ער נחום וואס דארט גייט פאר אין גיבערס, דאס גרעסטע בתי זונות אין אלע ישיבות איז דארט, פרעג איך אים דו ביסט שוין געווען אין אלע ישיבות? זאגט ער ניין אבער איך וויל דיר זאגן עפעס, ווען מען גייט צו צו א משגיח און מען זאגט אים איינער מאלעסטעט מיך, איינער וויל מיך אראפציען דעם זיפער, איינער רופט מיך אין וואלד, וואס זאגט דער משגיח? זאגט ער הער אויף, ער רופט יענעם אריין, דער משגיח האט געזאגט גיי טו מיט אים. זאגט ער מיר דער משגיח הייסט משה ניימאן ער איז שוין פון די שענסטע מגידי שיעורים צו צו איך ווייס משגיחים וואס ס'געפונט זיך אין גיבערס ער האט אים געזאגט אז מ'שטופט זיך אריין איינער אין צווייטן אין מקווה זאגט ער גיי טוה עס ווייטער און נאך מער דער בחור באקלאגט זיך אז יעדער בחור פלעגט זיך ארויפלייגן איינער אויפן צווייטן מ'פלעגט טוהן כל דבר אסור אין די דארמיטאריס אין די וואלד, א גוטן מלמד האבן זיי דאך געהאט ווי עס אויסצולערנען געווען דער טווערסקי, און ער שרייט די גאנצע צייט ס'האט דאך אונז קיינער נישט אויסגעלערנט אז מ'טאר נישט, מאטעלע, האסט דאך געגנב'ט די מארמאראשע חברה, האסט דאך געגנב'ט זייערע קינדער אויכעט, פארוואס איז נישט געווען איינער אין בית מדרש וואס זאל זאגן וואס דאס הייסט ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, קיינער האט נישט גערעדט צו די בחורים אפן, זיי וויינען היינט, וואו ביסטו געווען מיט צען יאר צוריק? זאג איך, איך בין שוין צען יאר דא, נאר דעמאלטס האטס עטץ נאכנישט געטארט הערן, דעמאלטס האטס עטץ נאך געהאלטן אז ר' מאטעלע איז דעם באשעפער'ס מתנה צו די וועלט, און זיין זון סרול איז די צווייטע מתנה. מילא, ממילא האט קיינער גארנישט געוואלט טון, אבער יעצט כאפטס עטץ שוין אז ס'האט אפגעהארגעט אונזערע יוגנט, מאטעלע האט געהארגעט אלע מארמאראשע ארעמע קינדער, און ער איז געווארן א ביליאנער. יעצט דער אינגערמאן פארציילט ווייטער. פאר איינעם האט ער געזאגט גיי זאג צען קעפיטלעך תהלים, פאר איינעם האט ער דאס געזאגט, פאר איינעם יענץ, און פאר אנדערן האט ער געזאגט גיי טו עס ווייטער, אינדזשוי דיך, דאס איז אן אינדזשוימענט? ער מעג נאך בלייבן אין די הנהלה? איך וואלט געוואלט מען זאל גובה עדות זיין, איך האב דאך ווער ס'האט עס מיר געזאגט האט איבערגעלאזט א נאמען, א טעלעפאן, ער שעמט זיך נישט, דאס אלעס מעג מען? ס'איז אנבעליוועבל. און ער זאגט אז ס'איז דא סוכר געלדמאן'ס זון, איך האב ענק שוין געזאגט, סוכר געלדמאן האט מכשיל געווען בחורים, זיינע תלמידים, ער האט גענומען אדווענטידזש פון שוואכע תלמידים. א גוטער בחור, חבר האט מיר א שיעור פון דער וואך ווען ס'איז דא ביי די מעזשסטיץ אין די הגה צ.

דו שיקסט אים אריין פלייש ער זאל האבן וואס צו עסן? ער האט עס נישט געגלייבט און ער האט אים ווייטער געגעבן. א יאר צוויי שפעטער זאגט ער נחום דו ביסט דאך יא גערעכט, ער האט מכשיל געווען מיין זון, כאטשיג דער טאטע האט אים געגעבן גרויס געלט, און דער סוכר געלדמאן האט א זון וואס האט אויכעט מכשיל געווען א האלבע ישיבה אין גיבערס, און פאר אים האט מען מורא געהאט ווייל ער איז סוכר געלדמאן, כ'ווייס געלט האט ער נישט וואס האט ער יא ווייס איך נישט. נישט. נאר ער האט זיך קונה געווען אזא נאמען. און דאס איז וואס דא גייט פאר. רבותי דו שיקסט א קינד היינט אין ישיבה, זאלסטו וויסן שיקסט אים אריין פלייש פאר איינעם. ווייסט דאך נישט פאר וועם, פארן ראש ישיבה, צו פארן קערער, צו פארן רעבן מיטן רעבן'ס זון. איך בין שוין היינט גארנישט זיכער אפילו פארן רעבן, איך זאג ענק שוין קלאר היינט, ווען איינער זאל מיר זאגן אז ר' מאטעלע האט מיט אים געפעצלט, וועל איך אים זאגן איך קען דערגלייבן, איך גלייב שוין היינט אלעס. אינעם סקווער ווייסט מען אונז אז ער איז געווען א טרענזאק. וועגן דעם האט זיין טאטע ארויסגעמופט, און יעצט האט ער א נייע מעשה, נישט משנה געווען פונעם טאטן גארנישט, פלוצלינג ער גייט מאכן הדלקה לג בעומר, טויזענטער אידן דאווענען אין א שול, מען קען נישט אינזין האבן, מכוון זיין, מען פושט זיך, מען דארף גיין אין טוילעט פופצען מינוט פארדעם מוז מען שוין ארויסגיין, ווייל דער טאטע האט געזאגט ס'מוז זיין איין מנין, טאטע האט נישט געזאגט, די מאמע האט עס געזאגט, ווייל דעמאלטס איז געווען סקווער קוים א מנין. דער טאטע האט געזאגט, און דער טאטע האט געזאגט מען זאל צינדן הדלקה דאס הייסט דער סקווערע רבי זכרונו לברכה האט נישט פארשטאנען צו די הדלקה פון מירון אן, די תירוץ איז ווייל אלע בחורים פון סקווער כאפן זיך אריבער אויף קרית יואל, זאגט דער סקווערער ניין ניין דאס נישט דאס טאר מען נישט ביי אונז אין שטעטל, די שייגעץ דער, אנצינדן א מענטש מעג מען, און יעצט מעג מען שוין הדלקה אויכעט. נאר דאווענען זאל מען אין איין שול, וואט א שעים, באט עניוועי, דאס איז וואס ס'גייט היינט פאר אין ישיבות, עטס שיקטס א קינד אין ישיבה, אז עטס טוטס אים נישט אימיונייזן, און עטס טוטס נישט צוזאמשטעלן אלע חברים, אז זיי זאלן וויסן ווען איינער איז א חזיר זאל מען אים מפרסם זיין, מ'זאל שרייען, מ'זאל דערציילן, און מ'זאל קאלן נײַן וואן וואן. סאטמאר שפילט זיך יעצט ארום, זיי זאגן ס'איז פרייוועט פראפערטי, מ'וועט נישט לאזן די פאליס אינוועסטיגעיטן, זארג דיך נישט, זיי האבן אלע גימיקס, און זיי האבן די גרעסטע גימיק אז זיי האבן דאס געלט. זיי אויפהערן צו געבן געלט און צו ארבעטן מיט זיי ווי ענקער וויעק פוינט איז. ענקער וויעק פוינט איז נישט דער אייבערשטער, נישט די תורה און נישט גארנישט, איין זאך, מאני. און ממילא וויל איך זאגן יעדן איינעם, טיעטש יור טשילדרען נישט נאר וואס סעקס איז, נאר טיעטשטס אים אז עטס זאלטס ענק צוזאמעננעמען אויב איינער טוט ענק סעקשועלי אביוזן. מען דארף זיך נישט לאזן פון קיינעם. איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, איינער האט מיך אמאל געפרעגט, עפעס א גרויסע רב, ער זאגט מיר ער קען נישט ליידן דאס וואס איך זאג שטופן אין תחת מיט די אלע זאכן, מ'לייגן אין פיסק די כלי, זאג איך יענעם רב הער אויס, קיינער רעדט נישט צו די קינדער נארמאל, זיי ווייסן נאך היינט נישט וואס דאס הייסט ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, און ווען איך רעד נישט אזוי גרעפיק קען איך זיי נישט ריעטשן, ווייל איך רעד פון איין זאך זיי רעדן פון א צווייטע זאך. ס'איז א גערע חסיד ס'איז אמאל געקומען צום סאטמאר רעבן ביי שובבים און דער רבי האט געוויינט חטא הידוע חטא הידוע, גייט דער גערע חסיד צו צו א סאטמארער און פרעגט אים זאג מיר וואס איז דאס דער חטא הידוע וואס דער רבי וויינט אזוי פון? האט ער געזאגט דאס איז די בחירות, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? עלטערע אידן ווייסן נישט, מען האט עס אויך נישט געלערנט געהעריג, א איד וואס ער איז א רב פֿינף און אַכציק יאר אלט זאגט מיר, ס'איז א גרויסער רב פון קרוינהייטס, דער גרעסטער, כ'האב אים געזאגט וואס ס'גייט פאר, איך וויל א בריוו אז מען מעג גיין צו די פאליס, פרעגט דער רב וואס איז דאס משכב זכר? איך פארשטיי נישט, איר ווייסט נישט? זאגט ער ניין איך ווייס נישט. איז וויאזוי זאל דאס קינד וויסן? און יעצט וויינען זיי אלע די וויזשניצער תלמידים, ס'האט אונז קיינער נישט געזאגט אז מ'טאר דאס נישט טון. ר' מאטעלע איז נישט געקומען געבן אנפאנג זמן א פסיך און זאגן קינדערלעך מ'טאר נישט אנכאפן יענעמ'ס אות ברית קודש צו יענעמ'ס ערווה צו יענעמ'ס פופיק. זאג עס אפן און גראד. ס'בעסער ווי דאס קינד ווייסט נישט, ער וויינט צו מיר, דער אינגערמאן וויינט צו מיר, איך בין היינט אפגעפארן, איך קען נישט נעמען מער אין לייף, איך בין אויף העלפ, מיט מעדיקעישן, מיט אלעם, אבער אזא זאך מען זאל נישט לערנען די קינדער, וואס זאל, אין דעם ליגט צניעות? און די זעלבע איז רעדן מיט די מיידלעך, דער איז נאטינג ראנג, גראדע איך זאג א שיעור אין הלכות נידה יעדע צוויי וואכן צו יעדע וואך, כ'בין אביסל אונטערשטעליג, אבער יעדער איז זיך מחיה, מענטשן זאגן זיי האבן נישט געוואוסט יסודות הדת, ס'איז דא רבנים וואס האבן פאלש געפסקנט ווייל זיי האבן נישט געוואוסט די מציאות, איך רעד דערפון דארט באריכות. עניוועי, וואס איך וויל יעצט ארויסברענגען איז זייער פשוט, איינער פון די בחורים זאגט מיר אז ער האט געהאט אסאך פראבלעמס נאך יבער'ס און זיין טאטע האט אים געשיקט פאר העלפ, און ממילא האט ער זיך אביסל געשטעלט צום פלאץ, אבער רוב עולם איז געהארגעט. געזאגט. יעצט פארשטיי איך ווען איך קום אהיים פון דאווענען פרייטאג צו נאכטס למשל איז דא זעקס מניינים אינדרויסן זיי פלאפלען זיי הערן נישט אויף צו פלאפלען יצחק יוחנן ווי ביסטו זאלסט נעמען דיין אחור און זאלסט עס ארויס טראגן אינדרויסן און קוקן וואס דארט גייט פאר איך האב מיך אלץ געזארגט כהאב נישט ווי צו דאווענען איך האב נישט געהאט קיין פראבלעם איך פלעג דארט איך האב דארטן געקענט דאווענען פונקט ווי זיי זיי האבן נישט געהערט קדיש און ברכו און איך האב אויך נישט געקענט הערן נעם דיר דיין אחור און טראג עס ארויס און קוק דיך אום וואס דארט טוט זיך. און די זעלבע איז שבת אינדערפרי, איך קום אהיים עלף, א קוואדער צו עלף האט מען ביי אונז שוין אפגעדאווענט, עלעווע קום איך שוין אהיים, איז דארט דא מניינים הויפנווייז וואס עס זיצן און זיי שמועסן דארט, ס'איז אנבעליוועבל וואס ס'גייט פאר, אז עטס וועטס נישט נעמען קעיר האט עטס פארלוירן דעם גאנצן מאראמארישן וויזשניצער עולם. ס'וועט נישט בלייבן מער פון וויזשניץ גארנישט. און זארג דיך נישט וויאזוי איך רעד און איך רעד גרעפיק. ווען נישט דאס וואס איך רעד אזוי גרעפיק וואלט מען קיינמאל נישט געוויסט וואס איך וויל און וואט איי סטענד פאר. סאו וואלט געווען לקינו בכפליים. דא וואלט מען מיך געלייגט אין חרם ווייל איך בין א מנוול און קיין שום קינד כאפט נישט וואס איך רעד. אבער איך האב ענק געוואלט ווייזן ס'איז עטס זענטס לקינו בכפליים. מ'האט אפגעארבעט א חורבן מיט א דור און נאכדעם ווילט עטס נאך אלעס באהאלטן. זאג נאכאמאל אן פאר די בחורים ווען איינער טרייט דיך צו טאטשן. זאלסט דיך נישט לאזן און זאלסט ווייזן אלע חברים, קוק זעסט דער בחור איז א משחית, ער לויפט מיר נאך, מאכט זיכער אז דער בחור האט נישט קיין פלאץ מער אין די תלמוד תורה צו אין די ישיבה קטנה צו אין די ישיבה, און די זעלבע מיט א מיידל, ווען איינער קומט דיך טאטשן, זי וויל שפילן דאקטער און זי לייגט צו דארט אונטן דיין הענט, אדער זי טאטשט דיך בהוד יופי אזוי ווי ישראל האגער המצרי, זאלסטו שרייען, זאלסט צוזאמנעמען נאך אפאר מיידלעך און זאגן איך פיל מיך נישט באקוועם וואס דאס מיידל טוט מיט מיר, ביז מען וועט עס אויסראטן. בכל אופן ס'העט זיין א ידיעה, אפילו מ'העט עס נישט קענען אינגאנצן אויסראטן, אבער ס'העט נישט זיין מער קיין שטח הפקר. און יעצט וועט עטס אלע פארשטיין פארוואס ישראל האגער המצרי איז געווען ברוגז אויף מיין האטליין. ער האט געוואוסט אז אין קיבוץ איז די גרעסטע סארט מנוולות וואס ס'איז דא, און ער האט מאראמארישע פויערן וואס זיי העלפן אים, האט ער זיך מיישב געווען ער גייט אומברענגען נחום ראזענבערג, רחמנא ליצלן. ס'איז א שאד ר' מאטעלע איז קראנק. איך וואלט אריינגעגאנגען צו אים, איך וואלט איהם דערציילט וואס דא גייט פאר. בהמות וויזשניצע חסידים. דער רבי האט דאך ענק אויסגעמעלקט. פון אלעם, עטס האטס נישט אזויפיל קוראזש צו זאגן דעם רעבן, רעבע, ס'דא קאמפלעינס, מ'מוז זיך אראפזעצן, טאמער איז דא קאמפלעינס, איז דעם רעבנס טאכטער, מאשקעוויטש, ווארפט ארויס יעדן איינעם, ווארפט ארויס יעדעס יאר מיידלעך, פנחס ניימאן קומט רעדן צו ר' מאטעלען, מ'וויל רעדן, מ'וויל נישט אננעמען, אין מאנסי וויל מען נישט אננעמען די וויזשניצע פון וויליאמסבורג, דאס איז דיין פראבלעם? אין קיבוץ פעצלט יעדער מיטן צווייטן. פנחס, דו האסט אויך אן אייניקל וואס ער האט חתונה געהאט אויף ארץ ישראל, ער האט צו מיר געוויינט, מען האט אים אפגעפעצלט, וועגן דעם קען ער נישט נעמען מעריד לייף, ער איז אויף העווי טערעפי אין ארץ ישראל, ער וועט קיין מענטש נישט זיין, פאר דעם האסטו געדארפט אריינלייגן אין וויזשניץ מיליאנען? בוי עס ווייטער די בהמה וואס דו ביסט, קיפ גאוינג, אויסער אז דו ווילסט מאכן אביסל א קלינ אפ, זע דער רבי זאל אויפנעמען מענטשן וואס האבן סיריעס קאמפלעינס. און ער מעג מיך אויכעט אויפנעמען ווייל איך וועל אים אלעס מסביר זיין, איך האב נישט קיין מורא פאר אים, איך האלט עניוועי ער איז א לאו לייף, אז ער האט געפעצלט האבן מיר נישט קיין עדות, אבער ביז צו דעם האט ער אלעס געטוהן לאו לייף, ער האט מעוות געווען דעם דין, ער האט אויסגעהערט וועם ער האט געוואלט, ס'איז דארטן דא איינער וואס האט אים געוואלט אמאל צוריק געבן, ער האט געזאגט ער וויל אים צוריק געבן דאס געלט ווייל ער האט געהערט ער איז א מנוול, ער הייסט פנחס קליין, איז אויכעט פון די קליין פעמילי. נאכדעם האט אים שרול מסביר געווען, טאטע אז דו וועסט אים צוריקגעבן דאס געלט קענסטו יעדן צוריקגעבן דאס געלט, פלעגט אים שיקן פונעם בעכער כוס של ברכה, און ער האט גענומען די אייגענע סעקרעטערי אן אשת איש האט מיט איר מזנה געווען, איטס אלל די סעים, די חילוק איז נאר דער סיגעטער האט געזאגט איך פייף אן די תורה איך פייף אן דעם אייבערשטן, און מאטל האט עס אויך געזאגט נאר נישט הויעך, ער האט עס געזאגט שטילערהייט און ער איז ארויסגעקומען ער איז א פרומער א פרומער א פרומער, און שטילערהייט האט ער אויך געזאגט פאר זיין זון שרול ליסן איטס אלל א דזשאוק. שוין דאס איז נאר געווען צוגעלייגט נישט דעם שיעור פון די וואך ווייל ס'קאכט די הארץ, און ברוך השם קודם כל געב איך מיר אסאך קרעדיט אז סאטמאר האט עס דערהערט זיי האבן גראד גענומען און געמאכט אן אסיפה ווייל זיי האבן מורא געהאט זיי האבן געוויסט וואס די תוצאות גייען זיין איז אויך שוין א שיינע זאך אמאל האט מען דאך דאס אויך נישט געטון אמאל האט מען געזאגט נחום ראזענבערג איז א משוגענער צו איך בין משוגע צו נישט דעטס ביטווין מי און מיין מעדיקל היסטערי, אבער צו עטס זענטס רשעים שקצים, דעטס ביטווין יו ענד די ווארלד, דאס איז שוין א געוואלטיגע זאך, און אז דאס אז דער טאטע האט געזאגט אז ער האט אפאר טאלער צו געבן און מען זאל מאכן א שווייג איז א רציחה שאין כמוהו ברוך השם אלע קינדער זעען עס, די בחור'לעך כאפן עס, און ממילא האלט עס שוין אויף עפעס א וועג, ס'איז נישט אזוי ווי ס'איז געווען ביז יעצט, און אונז האפן מיר אז אונז מיר נאך אלץ געווינען. פרט נאך יעצט קומט א זומער סיזען מען גייט ווען זיין אין קעמפ, ס'עט זיך אפטוהן אין די וואודס, און אין די אלע חדרים וואס מען לערנט אין די וועלדער, א שרעק. עניוועי, מ'עט פייטן, אם ירצה השם ולהשם הישועה. א גוטן טאג.